שלום וברכה צו א מה שיאמר נאמבער פֿינף און פֿערציק. און די נושא איז די שייכות צווישן די רעאקציע בעת די מלחמה רוסלאנד און אוקריינע, וואס נעמט דאך אויף די נייעס די לעצטע שטיק צייט, די שייכות פון דעם ביז א אנדערע חלק וועלט אין אזיע, עס איז טשיינע און טייוואן. סאו אנאליסטן האלטן, אסאך אנאליסטן האלטן אז די עיקר ציל, אדער די עיקר כוונה פארוואס די פאראייניגטע שטאטן האט אזוי שארף רעאגירט צו די רוסישע אינוואזיע פון אוקריינע איז כדי צו שיקן א מעסעדזש פאר טשיינע, א צווייטע גרויסמאכט שטארקער און מאכטפולער ווי רוסלאנד, וואס האט אויך אזעלכע אספיראציעס און האט זיכער געוויסע פלענער צו אינוואדירן א שכנות'דיגע לאנד, טייוואן. ס'איז אן אלטע זאך, ס'איז א אלטע נושא וואס ציט זיך שוין צענדליגער יארן, אז טשיינע וויל איבערנעמען, אנשליסן אין טשיינע, די שכינות'דיגע אינזל וואס געפינט זיך אין שכינות פון טשיינע, און טשיינע וויל עס, ס'איז א זעלבסשטענדיגע לאנד, ס'זאגט זיך נישט אזוי גרינג, ווייל טייוואן אין א געוויסן זין איז א זעלבסשטענדיגע לאנד, און מצד השני איז עס נישט, דאס הייסט אז רוב וועלט, כמעט די גאנצע וועלט, איז נישט מכיר טייוואן אלס א לאנד פאר זיך, הגם די אופן וויאזוי מען באציט זיך צו טייוואן און די באציאונגען וואס מען האט מיט זיי איז יא ווי ס'וואלט ווען געווען, ס'איז אויפן אופן וויאזוי מען באציט זיך און וויאזוי מען אינטערעקט און וויאזוי די שייכות וואס מען האט מיט אן אומאפהענגיגע לאנד. און ס'איז זייער קלאר אז טשיינע וויל אנשליסן טייוואן אין טשיינע. ס'איז קלאר ווייל נישט נאר פון דיבורים, אה, די כינעזישע פירערשאפט האט עס שוין געזאגט מער ווי איין מאל אויף איין אופן אדער אן אנדערן אופן, און טשיינע טוט אויכעט מעשים, למשל די וואך איז געווען, ס'איז נישט די ערשטע מאל, ס'איז שוין געשען אפאר מאל אזוי, אז טשיינע שיקט אריין קריגס פליגערס, אין דעם פאל פון דעם מאנטאג איז עס געווען דרײַסיק מלחמה עראפלאנען, האבן דרײַסיק כינעזישע מלחמה עראפלאנען זענען אריינגעפלויגן אין די לופט טעריטאריע פון טייוואן, זיי האבן גארנישט געטון, זיי זענען אריינגעפארן און ארויסגעפארן, אבער די מעסעדזש דערפון איז זייער קלאר, און דאס איז אויך געקומען מיט א קורצע צייט נאכדעם וואס פרעזידענט ביידען, דער אמעריקאנער פרעזידענט ביידען האט באזוכט אין יאפאן, און דארטן האט ער געמאכט א סטעיטמענט אז אין פאל וואס טשיינע, כינע, וועט אינוואדירן טייוואן, וועט אמעריקע שיקן סאלדאטן צו העלפן טייוואן זיך פארטיידיגן זיך צוריקשלאגן מיט די כינעזישע כוחות. סאיז דא דא א אלטע זאך וואס האלט זיך מיטן אנטוויקלען, סאיז זייער קלאר אז טשיינע וויל זייער שטארק, און לכאורה וועט, סאיז מסתבר אזוי, אז סוועט קומען א געוויסע נקודה ווען זיי וועלן זיכער פרובירן צו אנעקסירן טייוואן, אנצו אנצושליסן טייוואן אלס א חלק פון טשיינע. די סיבה פארוואס טשיינע האט עס נאכנישט געטון איז פחד פון די רעאקציע פון די וועלט, פון שריט וואס די פרייע וועלט, וואס די מערב וועלט, וועט נעמען קעגן איר אין פאל אז טשיינע וועט טון דעם שריט, וועט נעמען מיליטערישע שריט קעגן טייוואן. און צו כאפן די אביסל די משמעות הדברים פארוואס די זאך איז קאמפליצירט איז גענוג צו דערמאנען די אפיציעלע נעמען פון די צוויי לענדער, די צוויי לענדער, טשיינע און טייוואן, ביידע האבן בעצם דעם זעלבן נאמען מיט א קליינעם שינוי, ביידע הייסן טשיינע. טשיינע, די לאנד טשיינע, כינע, סין, וואס אונז קען מיר סתם ווען מ'זאגט סתם טשיינע, הייסט די פיפלס רעפובליק אוו טשיינע. די אפיציעלע נאמען פונעם שכינות'דיגן אינזל טייוואן איז רעפובליק אוו טשיינע. סאו אין אנדערע ווערטער, ביידע זענען טשיינע, ביידע רופן זיך טשיינע, און ביידע בעצם, דאס הייסט ביסוד הדברים האלטן ביידע אז טשיינע און טייוואן זענען צוויי חלקים פונעם זעלבן לאנד, ביידע באלאנגען איינער צום אנדערן, די שאלה איז נאר ווער צו וועמען. יעצט וויאזוי איז דאס געשען? וויאזוי מ'איז אנגעקומען צו אזא מצב? איז אזוי, קודם טייוואן האט במשך הונדערטער יארן באמת באלאנגט צו טשיינע, נישט נאר באלאנגט צו טשיינע, נאר טייוואן איז געווען א געהעריגע חלק פון טשיינע, ס'איז געווען א חלק פון דעם לאנד, פונקט ווי אלע, פונקט ווי בעידזשינג און אלע אנדערע שטעט וואס זענען קלאר א חלק פון טשיינע, און די גאנצע וועלט האט אזוי פארשטאנען, ס'איז געווען א דבר פשוט. אין עיטין, אין עיטין ניינטי פייוו, מיט א וואס א צוואנציג יאר פאר די ערשטע וועלט מלחמה, האט יאפאן אטאקירט טשיינע און צוגענומען דעם אינזל, דעם אינזל טייוואן מיט נאך אנדערע שטחים פון טשיינע וואס זיי האבן גענומען צו זיך. סאו יעצט איז טייוואן אונטער יאפאן, אבער ס'איז צוגענומען געווארן מיט כח, אן קיין רשות. טשיינע האט קיינמאל נישט אויפגעגעבן אויף די טעריטאריע און האט נישט מסכים געווען אז יענע, די יאפאנעזער, זאלן עס פון זיי צונעמען. צוריק צו טשיינע, צוריק צו כינע, איז אין נײַנצן הונדערט נײַנצן הונדערט איין און צוואַנציק, וואס דאס איז א קורצע צייט נאך די ערשטע וועלט מלחמה, וואס דאס איז אנפאנג תר"פ, תרפ"א איז אין טשיינע געגרינדעט געווארן א קאמוניסטישע פארטיי. קאמוניזם האט זיך דעמאלטס געהאלטן אינמיטן פארשפרייטן אויף דער וועלט דער געדאנק דערפון, און אין טשיינע האט זיך אויך געגרינדעט אזא פארטיי, א קאמוניסטישע פארטיי, וואס האט געברענגט צום טיש די קאמוניסטישע אידעלאגיע, די קאמוניסטישע שיטה, און זיי האבן געוואלט, אזוי ווי קאמוניסטישע פארטייען אין אנדערע לענדער, אז דאס גאנצע לאנד זאל אריבערגיין צום קאמוניסטישן סיסטעם. איז די פארטיי ווי געזאגט איז געגרינדעט געווארן אין נײַנצן הונדערט איין און צוואַנציק, און ס'האט געדוירט א זעקס יאר ווילאנג די פארטיי, ווילאנג די קאמוניסטן דארטן האבן זיך געהעריג אוועקגעשטעלט און זיך ארגאניזירט, און מיט א זעקס יאר שפעטער, אין נײַנצן הונדערט זיבן און צוואַנציק, תר פ ז צו ווערן ארום יענע יאר האט אויסגעבראכן א ציווילע קריג אין טשיינע צווישן די נאציאנאליסטן און די קאמוניסטן. דאס לאנד איז געווען צעטיילט, ביידע און די צוויי צדדים האבן זיך געשלאגן און זיי האבן זיך ביידע געשלאגן אויפן קאנטראל פונעם לאנד, צו טשיינע זאל זיין א לאנד, טשיינע אזוי ווי טשיינע, אזוי ווי א לאנד ווי אלע לענדער, אדער זאל ווערן קאמוניסטיש. בקיצור, צו זיין קאמוניסטיש אדער נישט קאמוניסטיש, דאס איז באמת געווען, דאס איז בעצם געווען די עיקר קריגעריי דארט איז די שכינות'דיגע יאפאן האט אויסגענוצט דעם אפגעשוואכטן מצב פון טשיינע, יא, די אינערליכע קאנפליקטן, די קריגערייען האבן אפגעשוואכט אזוי ווי ס'איז אייביג אין אזא פאל אז זיי שוואכן אפ דאס לאנד, און יאפאן האט אויסגענוצט די געלעגנהייט צו אטאקירן טשיינע און זיי אנפאנגען ציפן און אויסטיילן צרות, און די ציל אוודאי איז געווען דאסמאל נישט סתם צוצונעמען טעריטאריע פון די שכינות'דיגע כינע, נאר ממש איבערנעמען דאס לאנד, אייננעמען טשיינע און עס אנשליסן אין די יאפאנעזישע אימפעריע. אינדערצווישן האבן די מהומות אין לאנד אין טשיינע אליין אנגעגאנגען, ביז זיי האבן געמוזט קומען צו אן אפשטעלן, זיי האבן זיך געמוזט אפשטעלן אין נײַנצן הונדערט זיבן און דרײַסיק בערך תר צ ז, ממש פאר די צווייטע וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן. דעמאלטס איז די אגרעסיע פון יאפאן איז געווארן זייער שטארק, און זיי האבן שוין באוויזן צו איבערנעמען קאנטראל, יאפאן האט באוויזן איבערצונעמען קאנטראל פון בעיזשינג וואס איז היינט די הויפטשטאט פון טשיינע, און דאס האט געמיינט אז טשיינע האט זיך שוין יעצט געדארפט שלאגן ממש אויף זייער קיום, אויף זייער עקזיסטענץ, איז דערווייל איז די די ציווילע קריג, די אינערליכע מהומות, די מלחמות, האבן זיך געמוזט צייטווייליג אפשטעלן, און כדי טשיינע האט זיך געדארפט ארגאניזירן אינאיינעם צו קענען אפשלאגן די יאפאנעזישע אטאקע וואס האט געשטעלט דאס גאנצע לאנד פון ביידע צדדים אין א סכנת קיום. מיט א קורצע צייט נאכדעם האט אויסגעבראכן די צווייטע וועלט מלחמה. יאפאן האט אין תש א אין נײַנצן הונדערט איין און פֿערציק אטאקירט אמעריקע דורכן באמבאדירן פערל הארבער אין האוואי, און דעמאלטס איז אמעריקע אריינגעשלעפט געווארן אין די מלחמה וואס האט זיך געצויגן נאך אפאר יאר, און ביים סוף האט יאפאן געמוזט אונטערגעבן. זיי האבן זיך געשלאגן ממש ווי מען זאגט קאפ אין וואנט, אבער נאכדעם וואס די פאראייניגטע שטאטן האט געווארפן צוויי אטאם באמבעס אויף יאפאן, אויף די צוויי שטעט היראשימע און נאגעסאקי, האט יאפאן זיך באשלאסן אונטערצוגעבן, איז א חלק פון די תנאים וואס די פאראייניגטע שטאטן האט געשטעלט פאר יאפאן כדי אלס א חלק פון זייער זיך אונטערגעבן, איז געווען אז יאפאן מוז צוריקגעבן די שטחים וואס זי האט צוגענומען פריער, אין דעם איז געווען אריינגערעכנט די אינזל פון טייוואן וואס יאפאן האט מיט פופציג יאר פריער צוגענומען פון טשיינע אז זי מוז עס צוריקגעבן פאר טשיינע. יאפאן האט געפאלגט, און טייוואן איז געווארן צוריק א חלק פון טשיינע. אינדערצווישן איז די יו ען, די יונייטעד נעישאנס, געגרינדעט געווארן, און איינע פון די גרינדערס איז געווען טאקע טשיינע, און טשיינע האט באקומען א קביעות'דיגן זיץ אין די סעקיוריטי קאונסיל. סעקיוריטי קאונסיל, די יו ען סעקיוריטי קאונסיל האט פינף מיטגלידער וואס זענען דארטן פערמענענט, די אנדערע גייען האלטן זיך אין איין טוישן. ס'טוישט זיך אום אזא ראטאציע סיסטעם אז יעדער לאנד איז דארטן פאר אפאר יאר און נאכדעם נעמט א צווייטער איבער, חוץ פינף, פינף וואס זענען דארטן פערמאנאנטע מיטגלידער און טשיינע איז איינע פון זיי. פיין. מיט א יאר שפעטער, ס'הייסט מ'שטייט דא ממש נאך די צווייטע וועלט מלחמה, האט די ציווילע קריג, די בירגער קריג אין טשיינע צוריק אויפגעפלאקערט. בעצם האבן זיי זיך געהאלטן אינמיטן שלאגן נאך פון פאר די צווייטע וועלט מלחמה, זיי האבן זיך נאר אפגעשטעלט כדי זיך צו פארטיידיגן קעגן יאפאן, נאכדעם איז אונטערגעקומען די צווייטע וועלט מלחמה, און יעצט אז זאכן זענען געווארן צוריק רואיג, איז דאך צייט זיך צו אנהייבן שלאגן צווישן זיך. איז אין ניינצן ניין און פערציג, תש"ט, האבן די קאמוניסטן געווינען. ס'הייסט די קריג, די קאנפליקט אין טשיינע אליין איז געווען צווישן די קאמוניסטן און די אנדערע די נישט קאמוניסטן וואס מ'האט גערופן מיטן שם הכולל נאציאנאליסטן, אבער אין תש"ט האבן די קאמוניסטן געווינען, ס'הייסט זיי האבן איבערגענומען דאס בעלות אויפן לאנד, די פירערשאפט פונעם לאנד, און די נאציאנאליסטן, די צד שכנגד, איז געווען געצווינגען צו אנטלויפן. און אנטלאפן זענען זיי צו אן אינזל אין טשיינע, און די נאמען פון דעם אינזל איז טייוואן. איז די אנטלאפענע נאציאנאליסטן וואס זענען ביז דעמאלטס געווען בעצם ביי די רעגירונג, זיי זענען געווען ביי די פירערשאפט און זענען ארויסגעשטויסן געווארן יעצט דורך די קאמוניסטן, סאו זיי האבן זיך ווייטער ממשיך געווען צו באטראכטן ווי די לעגיטימע פירער פון טשיינע, און די קאמוניסטן וואס זענען יעצט אנגעקומען צו די מאכט וואס האבן זיי ארויסגעשטויסן, זיי זענען געווען די אגרעסערס, די פארכאפערס, זיי האבן אומלעגאל, אומ'יושר'דיג פארכאפט די מאכט, איז במילא די פריערדיגע, די נאציאנאליסטן, די פריערדיגע פירערשאפט, וואס איז יעצט אין טייוואן האט זיך אנגעקוקט ווי די לעגיטימע פירער ווי די עכטע רעגירונג די עכטע פירערס פון טשיינע נאר זענען יעצט א רעגירונג אין גלות זענען א רעגירונג אין גלות אין איין פראווינץ פון טשיינע און במילא זיי זענען געבליבן זיך רופן די פירערס פון טשיינע און טייוואן איז א חלק פון טשיינע בכלל פון די ריפאבליק אוו טשיינע. ווידעראום די קאמוניסטן וואס זענען יעצט שוין ביי די מאכט זיי האבן איבערגענומען די, זיי האבן געגעבן א נאמען פארן לאנד פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע, וואס עס שמעקט אזוי ווי קאמוניסטיש, כאילו יא דאס לאנד באלאנגט צו יעדעם און ווערט געפירט דורך יעדן אינאיינעם און יעדער איז גלייך, איז זיי האבן געגעבן א נאמען פארן לאנד, זיי האבן געטוישט דעם נאמען צו פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע, אבער ס'הייסט די לאנד בלייבט ווייטער, די שטח פונעם לאנד בלייבט ווייטער די זעלבע ווי פריער. ס'הייסט אז ס'איז דא טשיינע, טייוואן איז א חלק פון טשיינע, און טייוואן איז יעצט א חלק פון די פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע, און ס'דארף געפירט ווערן, און ס'דארף באלאנגען, און ס'דארף זיין אונטערן בעלות פון די וואס פירן דאס לאנד, אין דעם פאל יעצט דא די קאמוניסטן, די קאמוניסטישע פארטיי. איז האבן מיר דא צוויי טשיינעס, איז האבן מיר בעצם צוויי רעגירונגען, צוויי גרופעס פון מענטשן וואס ביידע קוקן זיך אן די פירער פונעם זעלבן לאנד. ביידע האלטן אז טייוואן באלאנגט צו טשיינע. די שאלה איז נאר ווער ס'דארף פירן די פאראייניגטע לאנד. די גרויסע שטח פון וואס סיי בעיזשינג, סיי מעינלענד טשיינע און סיי טייוואן זענען איין חלק. ביידע זענען חלקים פון די זעלבע זאך. און דאס איז געווען אזא קאמפליצירטע מצב וואס האט אנגעהאלטן פאר יארן לאנג. און לאמיר נעמען למשל אין די יונייטעד נעישאנס, די יו-ען, איז די טייוואן איז געבליבן פארטרעטן טשיינע פאר צענדליגע יארן, צענדליגע יארן איז ווען מען האט גערעדט פון טשיינע איז עס געווען טייוואן, ס'איז געווען די נאציאנאליסטן די פריערדיגע רעגירונג פון יארן פריער וואס איז געווען בעל הבית אויף גאנץ טשיינע פאר זיי זענען פון דארטן ארויסגעשטויסן געווארן דורך די קאמוניסטן, אבער די מציאות איז געווען אז די טשיינע די לאנד ס'הייסט רוב לאנד מיט די אמת'דיגע פירערשאפט אין דעם לאנד איז געווען אין די האנט פון בעיזשינג, פון די קאמוניסטן, און אין ניינצן הונדערט איין און זיבעציג תשל"א האט די יונייטעד נעישאנס דזשענעראל אסעמבלי, ס'הייסט אלע מיטגליד לענדער פון די יו ען, האבן געהאלטן אן אפשטימונג, און דארטן איז אפגעשטימט געווארן מיט א רוב, אז די ריפאבליק אוו טשיינע, דהיינו טייוואן, גייט ערזעצט ווערן מיט די פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע, ס'הייסט דאס וואס אונז, די לאנד וואס אונז קען מיר אלס טשיינע, מיט די הויפטשטאט בעיזשינג, און טייוואן וועט אויך ווערן רעפרעזענטירט דורך די פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע, ס'הייסט ס'איז אנדערש ווי ביז יעצט ווען ס'איז געווען טשיינע, ווען מ'האט גערעדט פון טשיינע און למעשה איז גאנץ טשיינע אפיציעל פארטרעטן געווארן דורך טייוואן, וועט פון יעצט און ווייטער טייוואן פארטרעטן ווערן דורך די פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע, דורך בעיזשינג. און דאס איז בערך די אופן וויאזוי ס'איז געבליבן אין די גאנצע וועלט, כמעט ממש מיט געציילטע אויסנאמען איז די, האט די גאנצע וועלט אנערקענט די פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע, ס'איז דא א לאנד וואס הייסט טשיינע, און נאכדעם איז דא א פראווינץ וואס הייסט טייוואן, וואס איז נישט אנערקענט אלס א זעלבסשטענדיגע לאנד פאר זיך אליין, הגם די מציאות איז אז דאס לאנד טייוואן פונקציאנירט ווי א זעלבסשטענדיגע לאנד, און מיינט אנדערע לענדער האבן מיט זיי עקסטערע דיפלאמאטישע קשרים און ביזנעס אפמאכן מיט טייוואן און מיט טשיינע, ס'הייסט אז מ'באציט זיך דערצו ווי צו א לאנד במציאות, בפועל, אבער לפנים די ניגון וואס מ'זינגט איז נישט אז טייוואן איז א לאנד פאר זיך, נאר עפעס אנדערש, עפעס וואס מען קען נישט זאגן הויך, עפעס וואס מען קען נישט זאגן קלאר, עפעס אזא מצב. למעשה איז אבער טשיינע האט קיינמאל נישט אויפגעגעבן אויף אירע פלענער, איר ציל פון אנשליסן צוריק טייוואן אין זיך, ווייל פון זייער פערספעקטיוו איז טייוואן א חלק פון טשיינע, און די אמת איז, פון יעדנס פערספעקטיוו איז טייוואן א חלק פון טשיינע. די מצב, די סיבה פארוואס מען באציט זיך צו טייוואן עקסטער און מען געט זיי דעם כבוד און מען געט זיי אויכעט די. אנערקענונג פון א זעלבסשטענדיגע לאנד פאר זיך, אפילו מען זאגט עס נישט קלאר ארויס, איז בעיקר ווייל טשיינע איז קאמוניסטיש און טייוואן איז דעמאקראטיש, און אויכעט אז טייוואן פאקטיש איז דאך געווען די לעצטע לעגיטימע רעגירונג פון טשיינע און די קאמוניסטן זענען דארטן געקומען צו די מאכט מיט מאכט און קיין דעמאקראטיע איז דארטן נישטא. אבער טשיינע איז קלאר אז זיי ווילן צוריק זעהן טייוואן, צוריק אנעקסירן, צוריק אנשליסן אלס א חלק פון זיך, פון בעיזשינג, די פאליסי פון די פרייע וועלט פון די מערב וועלט אין שפיץ פון אמעריקע איז אז טייוואן דארף בלייבן פאר זיך אליין, אפילו איך גיי קיינמאל נישט זאגן הויך, ווייל שוין קיינמאל נישט, אפילו דערווייל זאג איך נישט הויך אז טייוואן איז א זעלבסשטענדיגע לאנד, איז א לאנד, ס'האט נישט מיט טשיינע, ס'איז א שכנות'דיגע לאנד צו טשיינע, איך קוק עס אזוי אן און איך וויל ס'זאל אזוי בלייבן אז דו טשיינע זאלסט נישט אנעקסירן טייוואן. און למעשה טשיינע פרובירט, ס'איז קלאר זיי האבן געמאכט פארשידענע פראבעס אזוי צו טעסטן און שמעקן וואס זיי קענען ערווארטן, מיט וואסערע סארט קעגנערשאפט וועלן זיי זיך אנשטויסן מצד די וועלט אויב זיי וועלן יא אינוואדירן, יא צוריקנעמען טייוואן מיט מאכט. און ס'איז דא א גרויסע מקום צו זאגן, אנאליסטן האלטן קלאר אזוי, אז טשיינע קוקט אן די יעצטיגע אינוואזיע פון רוסלאנד אויף אוקריינע ווי א שטיקל טעסט, א וועג פון מעסטן וואס זיי קענען ערווארטן אין פאל זיי וועלן די זעלבע זיי טשיינע וועט די זעלבע זאך טון צו טייוואן, און דאס איז אויך א גרויס חלק פון די סיבה פארוואס די פאראייניגטע שטאטן און יוראפ רעאגירן אזוי אגרעסיוו קעגן רוסלאנד, מ'רעדט נישט יעצט צי וואס מ'דארף ווען טון, כאילו לאמיר זאגן אז ס'נישט דא קיין טשיינע ס'נישט דא קיין טייוואן, סתם אזוי אלס די עצם געשעעניש אלס די עצם עוולה פון רוסלאנד גיין אינוואדירן א שכינות'דיגע זעלבסטשטענדיגע לאנד אן דעם וואס יענע זאלן זיי האבן פראוואצירט מיליטעריש עכ"פ איז מ'לייגט שוין אפילו דאס אין א זייט איז דא דא באמת א טיפערע משמעות ווייל אמעריקע וויל דא זייער שטארק קלאר מאכן פאר טשיינע אז ס'זאל נישט פרובירן דאס צו טון ווייל טאמער יא קענען זיי ערווארטן א ווידערשטאנד און א רעאקציע וואס ס'וועט זיך זיי נישט האבן געלוינט. אין א וועג קען מען אנקוקן די יעצטיגע קאנפליקט אין צווישן רוסלאנד און אוקריינע ווי ס'האט נאך א לעיער, נאך א דיימענשאן וואס איז אונטער די אויבערשטע, ס'איז דא די אויבערשטע וואס ס'שפילט זיך אויס פאר די אויגן וואס מ'זעהט, און נאכדעם איז דא די קישקעס פון די מלחמה, אין די קישקעס איז דא איין קישקע וואס איז בעצם א קאנפליקט צווישן אמעריקע און טשיינע, א קאנפליקט וואס איז נישט אויסגעשלאסן אז ס'זאל קומען, אז ס'זאל געשען, מען רעדט פון צוויי באמת גרויסמאכטן, שטארקע לענדער פון יעדע בחינה, ביידע שטארק און ביידע ווילן די זעלבע זאך, ביידע ווילן פירן די וועלט, אבער די וועלט האט א פירער, האט א פירער וואס מיט וועם קיינער קען זיך נישט פארמעסטן, קיינער קען זיך נישט פארמעסטן, קיינער קען זיך נישט שלאגן, און נישט נאר וואס ער קען טון וואס ער וויל, נאר אויך ער פארשטייט בעסער ווי יעדן איינעם, און פירן און זיין וועט זיין אזוי ווי ער פארשטייט און אזוי ווי ער וועט מאכן. ברכה און הצלחה.